מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ל"ח עמוד א. לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן די ערשטע שורה, ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו, ניקנור האט געהאט מורא'דיגע ניסים צו זיינע טירן. איז לאמיר זיך דערמאנען וואס איז געווען דא. ניקנור איז געווען דער וואס האט געמאכט די גרויסע טירן צום עזרה. מען קומט ארויף די פופצן טרעפן פון עזרת נשים, מען גייט אריין צו די עזרה, האט ניקנור דארט געלייגט שיינע גרויסע טירן. זאגט די גמרא, תנו רבנן, מה נסים נעשו לדלתותיו? וועלכע נסים זענען געשען צו זיינע טירן? אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, ניקנור האט באשטעלט שיינע גרויסע טירן פון אלכסנדריא של מצרים, דארט איז געווען א פלאץ וואס אסאך קראפטמענס האבן געוואוינט, ער האט געוואלט האבן די בעסטע די שענסטע פארן בית המקדש, האט ער באשטעלט פון אלכסנדריא שבמצרים די טירן פאר די עזרה. איז בחזירתו, ער גייט דארטן און ער ברענגט זיי צוריק קיין ירושלים, עמד עליו נחשול שבים לטבעו, האט דער אייבערשטער געוואלט אים געבן א נסיון, און האט אנגעהויבן צו מאכן א שטורם אויפן וואסער, און די וואסער הייבט אן צו מאכן מלחמות דארטן, און די גאנצע שיף האלט ביים אונטערגיין. איז נטלו אחת מהן, האבן זיי גענומען איינע פון די טירן, והטילוה לים, האבן עס אריין געווארפן אין וואסער, מ'האט געוואלט ראטעווען די מצב, מאכן דעם שיף אביסל לייכטער, האט מען מחליט געווען ווייסטו וואס, איין טיר לאמיר נעמען, לאמיר עס אריין ווארפן אין וואסער. ועדיין לא נח הים מזעפו, עס האט גארנישט געהאלפן, פארקערט, די וואסער איז געווארן ווילד דארטן, און די שיף איז געווען אין א מצב קען ווערן דערטראנקן, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון. ביקשו להטיל את חברתה. איז די חברה אויפן שיף האבן מחליט געווען, לאמיר נעמען די צווייטע טיר, לאמיר דאס אויך אריינווארפן אין וואסער. שווערע גרויסע טירן, עס מאכט נאר די גאנצע שיף אסאך שווערער, לאמיר אריינווארפן די צווייטע טיר אין וואסער אריין אויכעט. עמד הוא, האט ער זיך אויפגעשטעלט, וכרכה, ער האט ארום גענומען די טיר, און ער האט געזאגט ניין, עד כאן. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, הטילוני עמה, אז דו ווילסט אריינווארפן דעם טיר, מיך עסטו מוזן מיט אריינווארפן מיטן טיר. איינס, וואס זאל איך טון, דאס האב איך שוין פארלוירן. א צווייטע טיר, דאס אויך גייען פארלוירן. עד כאן. ווילסט עס אריינווארפן, מיך דארפסטו מיטווארפן אריין אין וואסער. מיד נח הים מזעפו. גלייך האט זיך די וואסער בארואיגט. וואס הייסט מען האט אים דא געשיקט א נסיון מן השמים, מען האט געוואלט זעהן עט ער זיך מוסר נפש זיין פאר די מצוה, עט ער זיך איבערגעבן בלב שלם פאר די מצוה, אדער ניין ווילאנג ס'איז אים באקוועם דעמאלס פארשטייט זיך, געלט האט ער געהאט גענוג זעהט זיך אויס, האט ער געגעבן די טיר, אבער די מסירת נפש פאר די מצוה דאס האט ער נישט. נאכדעם וואס מען האט געזעהן זיין מסירת נפש, וואס ער זאגט ער איז מסכים, נעם מיך ווארף מיך אריין אין וואסער מיטן טיר, מיד נח הים מזעפו. אבער והיה מצטער על חברתה, ער באקלאגט אויפן צווייטן טיר, וואלט איך געווען שטארק ביי די ערשטע טיר אויך, וואלט איך געזאגט ניין, ווארף מיך מיטן טיר, איך לאז נישט אריין ווארפן א טיר, וואלט איך געהאט ביידע טירן, יעצט האב איך נאר איינס. אבער כיוון שהגיע לנמלה של עכו איז אנגעקומען צום פארט פון עכו, היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופן הספינה, אויף איינמאל זעט ער פון די זייט פון אונטער די שיף קומט ארויס די אנדערע טיר, די טיר וואס מען האט אריינגעווארפן איז דארטן, ויש אומרים, בריאה שבים בלעתה, איז נישט פשט אז עס האט נאר מיטגעשווימען, נאר א בריאה אינעם וואסער האט עס אויפגעכאפט, און האט עס איינגעשלינגען, והקיאתה ליבשה, ווען מ'איז אנגעקומען צו עכו, האט עס צוריק אויסגעשפיגן צום ליבשה. ועליה אמר שלמה, אויף דעם האט שלמה המלך געזאגט, קורות בתינו ארזים. רהיטנו אונזערע טירן ברותים. אל תקרי ברותים, ליין נישט די ווארט ברותים, אלא בריאת ים. ברותים איז א ווארט פון צוויי ווערטער, בריאת ים, דער אייבערשטער האט געמאכט א ספעציעלע בריאה אין דעם ים וואס זי זאל אויפכאפן די טיר און שפעטער עס ברענגען צו עכו. אדער ווי דער ערשטער פשט, מיינט עס ברית ים, דער אייבערשטער האט געמאכט א ברית, א בונד מיטן וואסער, און ער האט געזאגט די טיר, דאס מאכט זיכער אז ס'גייט אנקומען צו די שטאט עכו. לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, אין צייט פון די צווייטע בית המקדש, מען האט געהאט מער געלט, מען איז געווארן רייכער, האט מען געטוישט די אלע טירן צו גאלדענע טירן, אחוץ די טיר דאס האט מען נישט געטוישט, חוץ משער ניקנור, מפני שנעשו בה ניסים, ווייל צו דעם זענען דאך געשעהן די גרויסע ניסים, איז זכר לנס האט מען נישט געוואלט טוישן די טירן. ויש אומרים אבער אנדערע זאגן מפני שנחושת מוצהבת היתה ס'איז געווען אזא געלע נחושת מילא ס'איז געווען גאר א שיינע טיר האט נישט אויסגעפעלט מ'זאל עס גיין טוישן צו גאלד רבי אליעזר בן יעקב אומר נחושת קלוניתא היתה א מורא'דיגע ריפיינד נחושת איז געווען והיתה מאירה כשל זהב ס'האט ממילא אויסגעזען ווי גאלד ס'איז געווען אזא שיינע, אזא ריפיינד נחושת, האט עס אויסגעזען ווי גאלד, האט נישט אויסגעפעלט. דארף איך יעצט גיין טוישן צו עכטיגע גאלד, אז ס'זעט אויס ווי גאלד? פארדעם יענע טיר דאס האט מען געלאזט, און מען האט עס נישט געהאט איבערגעטוישט ווען מען האט געטוישט די אנדערע טירן פון די בית המקדש. זאגט די הייליגע משנה, ואלו לגנאי. אונז האבן פריער דערמאנט די זאכן וואס זענען געווען לשבח, זיי האבן געטוישט דעם כיור, די לאמפ, די טאוולע, די אלע זאכן וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע משנה, ואלו לגנאי, און יעצט קומען זאכן וואס זענען געווען לגנאי. של בית גרמו, לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, די שטוב פון בית גרמו זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען ווי אזוי מען מאכט די לחם הפנים, של בית אבטינס, לא רצו ללמד על מעשה הקטורת, זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען ווי אזוי מען מאכט דעם קטורת. הוגרס בן לוי, היה יודע פרק בשיר, ער האט געוואוסט עפעס א וועג וואס מען קען זייער שיין זינגען, ולא רצה ללמד, האט נישט געוואלט אויסלערנען פאר אנדערע דאס, בן קמצר, לא רצה ללמד על מעשה הכתב, ווי די גמרא גייט שפעטער זאגן, קען שרייבן פיר זאכן אויף איין מאל, פיר אותיות אויף איין מאל, אויך שרייבן דעם גאנצן שם הוויה אויף איין מאל, האט נישט געוואלט אויסלערנען אנדערע. איז על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, אויפן פריערדיגע משנה, אויף זיי זאגט מען זכר צדיק לברכה, פארקערט לאמיר זיי דערמאנען אלס שבח, לאמיר זיי דערמאנען אלס ברכה, ועל אלו נאמר ושם רשעים ירקב. תנו רבנן, בית גרמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים. די בית גרמו, זיי זענען געווען די עקספערטס אויפן לחם הפנים, וויאזוי מען דארף עס באקן, די שעיפ, וויאזוי וועט זיך עס לאנג האלטן, זיי זיי האבן פארשטאנען פונקטליך וויאזוי מען דארף עס מאכן, אבער לא רצו ללמד, זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען פאר אנדערע וויאזוי מען מאכט עס.

צוריק אראפנעמען פונעם אויוון, דאס האבן זיי נישט געקענט מאכן, מאכן דעם טייג, מאכן דעם שעיפ, דאס האבן זיי אלס געקענט, אבער שפעטער וויאזוי מען נעמט עס אראפ פונעם אויוון דאס האבן נישט געקענט. שהללו מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ, די חכמים פון די אלכסנדריא של מצרים, זיי האבן געהאט א פראבלעם, היות די לחם הפנים האט אזא אינטערעסאנטע שעיפ, אז דו גייסט באקן אינעווייניג אינעם אויוון, איז די גאנצע זאך צעפאלן, די שעיפ האט זיך נישט געהאלטן, וואס האבן זיי געטון? האבן זיי גענומען דעם ברויט און זיי האבן עס געבאקן פון דערויסן פון די אויוון, עס איז נישט אזוי הייס דארטן, עס איז געווען לייכטער צו קאנטראלירן, האבן זיי עס געבאקן פון דערויסן. אבער והללו, מה שאין כן די בית גרמו, זיי ווען זיי האבן עס געבאקן, מסיקין מבפנים, ואופין מבפנים. באמת די ריכטיגע וועג איז צו מאכן אלעס אינעווייניג, מען מאכט עס אינעווייניג אינעם אויוון, מען טוישט די שעיפ, ס'איז א גאנצע חכמה וויאזוי מען טוט עס. די ריכטיגע וועג איז צו מאכן פון אינעווייניג, אבער די חכמים פון אלכסנדריא של מצרים צו מאכן די ריכטיגע וועג פון אינעווייניג דאס האבן זיי נישט געקענט טון. איז וועגן דעם וואס איז געשען איז, הללו פיתן מתעפשת. די מצרישע ברויט האט זיך נישט געהאלטן, די צו די טייג איז נישט געווען אדורכגעבאקן אינגאנצן, הייסט עפעס האט דא געפעלט, די זאך נישט געווען אזוי ווי עס דארף צו זיין. והללו אין פיתן מתעפשת. פון די פון בית גרמו ווי זיי האבן געמאכט דעם ברויט, דאס איז געווען ריכטיג אדורכגעבאקן, עס איז געווען גוט. נישט דווקא על פי נס, ווייל אוודאי איז עס געווען א נס ס'איז געבליבן ווארעם, אבער די בכלל די גאנצע ברויט זאל זיין געלונגען, ביי זיי איז עס געלונגען, און ביי די חכמים פון מצרים, ס'האט נישט געקלאפט, די גאנצע זאך איז נישט איז קאלע געווארן. כששמעו חכמים בדבר, ווען חכמים האבן געזען אז מ'געט זיך נישט קיין עצה, למעשה מוז מען זיי האבן, אמרו, האבן זיי געזאגט צו די משפחה קוקט צו הער, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, מיט וועלכע רעכט גייסטו דא צוריק האלטן די אינפארמעישן? ס'איז נישט דיינס, יעדע זאך וואס די אייבערשטער טוט, די חכמה וואס דו האסט, די טאלענט וואס דו האסט, איז פשוט לכבוד פארן באשעפער, מיט וואס האלטסטו עס, מיט וואס, וויאזוי קענסטו פשוט זאגן א, מיר זענען נישט גרייט צו אויסצולערנען פאר אנדערע מענטשן? אבער וחזרו בית גרמו למקומן, זענען צוריק אהיים געגאנגען, זענען נישט געווען אינטערעסירט. שלחו להם חכמים ולא באו, חכמים האבן זיי גערופן, און מען געבט זיך נישט קיין עצה מיט זיי. זיי האלטן זיך ביי זייערס, מיר גייען עס נישט אויסלערנען, ווילסט נעמען א צווייטער זאל עס גיין באקן, געזונטהייט, מיר זענען אינדרויסן פון שפיל, לאז אונז אפ, דו גיב דיך אליינס אן עצה. כפלו להם שכרם, מען האט זיי געצאלט דאפעלט, ובאו, דעמאלט זענען זיי געקומען. בכל יום היו נוטלים שנים עשר מנה, ביז אהער יעדעס מאל וואס זיי האבן געמאכט די לחם הפנים האבן זיי פארלאנגט שנים עשר מנה, והיום עשרים וארבע, און יעצט פון יעצט און ווייטער האבן זיי געדארפט פארדאפלן. רבי יהודה אומר בכל יום עשרים וארבע, והיום עשרים ושמונה. דאס הייסט, זיי האבן בעצם, עס איז געקומען צום געלט, מען האט זיי געצאלט גענוג, האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס מיר קומען צוריק, מיר גייען מאכן דעם ארבעט, אקעי מיט דאפלט געלט, דו ווילסט אונז האבן, דאס איז אונזערע נייע פרייזן. אמרו להם חכמים, האבן חכמים געזאגט צו זיי, מה ראיתם שלא ללמד? איך פארשטיי נישט, וואס איז א סיבה פארוואס ווילסטו נישט גיין אויסלערנען פאר קיין צווייטן? איך פארשטיי עס איז א חכמה, איך פארשטיי עס איז א מורא'דיגע זאך, אבער מיט וואס האלטסטו צוריק די אינפארמעישן, וואס איז דיין סיבה בכלל? אמרו להם, האבן זיי געזאגט, יודעין היו של בית אבא, מיר ווייסן א מסורה פון אונזערע זיידעס פון אונזערע טאטעס, שבית זה עתיד ליחרב, ס'וועט קומען א טאג, ס'וועט זיין א חרבן. שמא ילמד אדם שאינו מהוגן, אונז האבן מורא מיר גייען דא אויסלערנען לחם הפנים, די חכמה, וועט עס איינער קומען, עס וועט נישט זיין קיין בית המקדש, עט ער עס לערנען פאר זיך, וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך, און ער עט עס נוצן די חכמה, די טאלאנט, און צו גיין דינען עבודה זרה. חס ושלום זאל אריינפאלן אין די עבודה פון לחם הפנים, זאל ער אנקומען צו עבודה זרה, פאר דעם ווילן מיר נישט, דאס איז אונזער סיבה, קיינער זאל נישט וויסן ווי אזוי מען מאכט עס, וואס אונז האבן, דאס איז אונזער פרייז, ווילסט מען זאל גיין לערנען פאר א צווייטן, ניין, דאס זעמיר נישט מסכים. חכמים האבן למעשה פארשטאנען אז ניין, זיי מיינען עס נישט ערליך, די גאנצע זאך איז די כבוד, די גאנצע זאך איז די געלט, און פאר דעם האבן זיי געזאגט ניין, אזעלכע מענטשן, דאס איז לגנאי, נישט דאס איז די ריכטיגע זאך, זיי מיינען עס נישט ערנסט, זיי מיינען עס נישט אמת'דיג. ס'איז דא אנדערע וואס זאגן פארקערט, ס'איז דא אנדערע וואס זאגן ניין, חכמים נאכדעם וואס זיי האבן באקומען דעם סיבה האבן זיי פארשטאנען אה, עפעס איז יא דא עפעס א, עפעס א אמת אין זיך. אבער זאגט די גמרא על כל פנים, ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח. איין קרעדיט, עפעס קומט זיך זיי יא, אז מעולם לא נמצא פת נקיה ביד בניהם. עסט גיין קוקן ביי זייער קינדער, האבן זיי קיינמאל נישט געהאט געגעסן פת נקיה, פארוואס? שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונין, קיינער זאל נישט רעדן אויף זיי, אה דו האסט דא געשמאקע פרישע ברויט, פון ווי קומט עס? מסתם פון לחם הפנים, האסט געהאט לעפט אווערס נעמסטו דיך פון דארטן. לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל. כדי צו מקיים זיין והייתם נקיים מהשם ומישראל האבן זיי אכטונג געגעבן קיינער אין די משפחה זאל נישט עסן קיין פת נקיה, מען זאל זיי חס ושלום נישט חושד זיין אז איינער האט דא גענומען פון די לחם הפנים. דערציילט די גמרא ווייטער, של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה קטורת, די בית אבטינס, זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען פאר אנדערע וויאזוי מען מאכט דעם קטורת. תנו רבנן, בית אבטינס היו בקיאים במעשה קטורת, זיי זענען געווען די בקיאים אין מעשה קטורת, פונקטליך וואס איך דארף האבן, וויפיל, ווי אזוי איך צומאל עס, ווי אזוי איך צומיש עס, די גאנצע חכמה ארום דעם קטורת, ולא רצו ללמד, זיי האבן עס נישט געוואלט אויסלערנען פאר אנדערע. שלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים. ווייטער, האבן חכמים געזאגט ווייסט וואס, ווילסט נישט, נאו פראבלעם, מען וועט גיין צו אלכסנדריא של מצרים, מען וועט טרעפן דארטן גרויסע חכמים, גרויסע קראפטסמען, מען וועט זיי אריינברענגען, זיי וועלן עס אויסלערנען. זאגט די גמרא והיו יודעים לפטם כמותם זיי האבן טאקע געוואוסט וויאזוי מען מישט עס אויס וואס ווי ווען דאס האבן זיי אלעס געוואוסט אבער איין זאך האבן זיי נישט געקענט ולא היו יודעים להעלות עשן כמותם אז שפעטער ווען ס'וועט ארויף גיין די רויך די וואלקן וועט ארויף גיין מיטן שמעק דאס האט מען נישט געקענט מאכן אזוי שיין ווי זיי האבן געקענט מאכן. פארוואס? ווייל של הללו, די בית אבטינס ווען זיי האבן געמאכט דעם קטורת, מתמר ועולה כמקל, איז ארויפגעגאנגען די רויך, איז ארויפגעגאנגען שיין גלייך ארויף ווי א שטעקן איז ארויפגעגאנגען, מה שאין כן של הללו, די חכמים, די קראפטסמען פון אלכסנדריא של מצרים, מפציע לכאן ולכאן. ס'איז נישט געווארן, ס'איז צעפאלן די רויך, ס'איז נישט ארויפגעגאנגען שיין מיט א גרויסע, א שיינע, א שיינע וואלקן, ס'האט זיך צעפאלן, ס'האט זיך צעבלאזן. איז ווייטער ס'איז נישט געווען די זעלבע זאך וואס איז געווען ביז אהער. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו האבן זיי געשיקט א מעסעדזש צו זיי, און געזאגט קוק, אונז האבן נישט די ריכטיגע מענטשן, אונז האבן נישט איינער וואס זאל אונז אויסלערנען, זאלסט וויסן דו דארפסט עס טון, ווייל כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל פעל ה' למענהו. אבער וחזרו בית אבטינס למקומן, זיי האבן געזאגט מיר זענען נישט אינטערעסירט, מיר גייען אהיים, ווילסט עס נישט האבן, פיין, מיר גייען אהיים, לאז אונז ארויס פון שפיל, גיי דיך אליינס אן עצה. שלחו להם חכמים, ולא באו. חכמים האבן זיי גערופן, ווייטער זיי קומען נישט. כפלו להם שכרם, מ'האט זיי אפערירט א דאבל פעי טשעק. און דעמאלטס ובאו, דעמאלטס זענען זיי שוין געקומען. בכל יום היו נוטלים שנים עשר מנה, נארמאל האבן זיי גענומען צוועלף מנה, והיום עשרין וארבע. רבי יהודה אומר, בכל יום עשרין וארבע, נארמאל האבן זיי גענומען פיר און צוואנציג, והיום ארבעים ושמונה, און יעצט האבן זיי גענומען אַכט און פֿערציק. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? וואס איז ענקער עקסקיוז? וואס איז דיין סיבה וואס דו ווילסט נישט גיין אויסלערנען פאר אנדערע? אמרו האבן זיי געזאגט, יודעין היו של בית אבא, מיר ווייסן מיר האבן א מסורה, שבית זה עתיד ליחרב, ס'וועט קומען א צייט ס'וועט זיין א חורבן בית המקדש, אמרו, אונז האבן מורא געהאט שמא ילמד אדם שאינו מהוגן, אפשר דא קומען עפעס איינער, מ'עט דא אויסלערנען פארן ציבור וויאזוי מען מאכט דעם, קטורת, ס'עט זיין עפעס א מענטש דא וואס ער טויגט נישט, וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך, און מיט דעם נייע סקיל, מיט דעם וואס ער קען דא גייט ער דינען עבודה זרה, ועל דבר זה מזכירין, אה. איז פאר דעם האבן זיי געזאגט, גיין אויסלערנען פאר א צווייטן, דאס ווילן מיר נישט, מיר קומען צוריק, אונז וועלן עס מאכן, וועסט אונז דאפלט צאלן, אבער גיין אויסלערנען פאר א צווייטן דאס ווילן מיר נישט טוהן, איז ווייטער די שאלה איז דאס א תירוץ וואס חכמים האבן אנגענומען אדער ניין דאס איז פשוט געווען א עקסקיוז וואס זיי האבן געגעבן. ס'איז דא אזעלכע וואס זאגן יא, חכמים זאגן ניין. די גאנצע סיבה וואס דו ווילסט איז דיין כבוד, דו ווילסט דיין געלט, דו ביסט נישט אינטערעסירט בעצם אויפצוטון, און פארדעם וועסטו נישט אויסלערנען. יא, וואס דו זאגסט מיר דא מיטן חורבן, דאס איז אלעס שיינע תירוצים, אבער נישט דאס די אמת. אנדערע זאגן ניין, חכמים האבן פארשטאנען, דאס האבן זיי טאקע אנגענומען, זאגן אקעי, איך הער דיין סברה. דאס הייסט ביסט נישט אינגאנצן אפגעפרעגט. ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח, אבער איין זאך, דאס קומט זיך זיי יא קרעדיט, מעולם לא יצאת כלה מבושמת מבתיהן, מען האט קיינמאל נישט געזעהן א כלה וואס גייט אויס פון זייער שטוב און זי איז גוט, פול מיט פערפום און זי שמעקט גוט. ווייטער ווי די גמרא וועט יעצט מסביר זיין, און נאך מער, כשנושאין אישה ממקום אחר, וואס זיי האבן גענומען א פרוי פון א צווייטן פלאץ, מתנין עמה, מ'האט געמאכט א תנאי מיט זי שלא תתבשם, זי זאל נישט לייגן קיין בשמים, שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבשמין, קיינער זאל נישט דא קומען זאגן, אה, די פערפיום, די גוטע שמעק, דאס קומט פון די קטורת, זיי האבן זיך גענומען דארטן אביסל און זיך אליינס געהאלפן. לקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כ'דארף ווייטער צו מקיים זיין, והייתם נקיים, איך דארף טון מיינס קיינער זאל מיר נישט חושד זיין. אפילו כלפי שמיא ווייסט מען קלאר, פון מיין זייט דארף איך מאכן זיכער אז מיך איז מען גארנישט חושד. און אויף דעם האבן זיי חכמים געזאגט, דאס קומט זיך אים קרעדיט, אז דו גייסט נישט טון אזא זאך, כדי והייתם נקיים, אויף דעם באקומסטו א שבח. תניא אמר רבי ישמעאל, זאגט די גמרא אז רבי ישמעאל האט דערציילט אז פעם אחת הייתי מהלך בדרך, אמאל געגאנגען אונטערוועגנס, ומצאתי אחד מבני בניהם, און ער האט דארט געטראפן א אייניקל פון די וואס זייערע זיידעס האבן נישט געוואלט ארויסגעבן די סודות, אמרתי לו, האב איך אים געזאגט, אבותיך ביקשו להרבות כבודם, דו ווייסט, דיינע זיידעס, זיי האבן זיך געוואלט גרויס מאכן, זיי האבן געוואלט מרבה זיין זייער כבוד, מער געלט, זיי האבן נישט געוואלט ארויסגעבן דער סוד, אפילו מען האט שוין געברענגט חברה פון אנדערע פלעצער, פון אלכסנדר שבמצרים, זיי זענען געבליבן סטאבארן, אונז ווילן מיר נישט ארויסגעבן דעם סוד, ס'איז נאר פאר אונז. זאגט ער יא, דיינע זיידעס זיי האבן זיך געוואלט גרויס מאכן, ורצו למעט כבוד המקום, און די כבוד המקום דאס איז נישט געווען אזוי וויכטיג ביי זיי, זיי האבן געוואלט פארקערט, יא יא זאל זיין אביסל בושות פון בית המקדש, זאלן זיי זיך מוטשענען, וואס גייט מיך אן, ווי לאנג מיר באקומען אונזערע כבוד. אבער זאגט ער אים, עכשיו, יעצט, קוק, כבוד מקום במקומו, ומיעט כבודם, די אייבערשטער'ס כבוד דאס איז אויפן פלאץ, טאקע אונז האבן נישט די בית המקדש דא ביי אונז, אבער אויף יענע וועלט אוודאי איז דא א בית המקדש, מען ברענגט קרבנות, אדער ווי אנדערע זענען מסביר, אין הכי נמי אונז האבן נישט די קרבנות אליינס, אבער אונז קענען לערנען פון קרבנות, מען קען דאווענען, מיר קענען ליגן אין דעם, דאס איז א חלק אין א וועג וואס אונז ברענגען מיר היינט די קרבנות. ער זאגט אז די אייבערשטער'ס כבוד דאס איז אינטעקט, אבער מיעט כבודם, דיינע זיידעס מיט זיי, וואס מיט זיי היינט? וואו איז זייערע כבוד היינט? ניין ס'איז נישט דא. ס'איז די אייבערשטער'ס כבוד דאס איז געבליבן אויפן פלאץ אזוי ווי עס דארף צו זיין. אמר רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא, פעם אחת סח לי רבי ישמעאל בן לוגא, רבי ישמעאל בן לוגא האט מיר אמאל אן אינטערעסאנטע זאך דערציילט, ער זאגט אזוי, פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה ללקט עשבים, רבי ישמעאל האט דערציילט אז ער איז געגאנגען מיט איינעם פון די בית אבטינס איז ער געגאנגען ארויס אויפן פעלד אביסל צוזאמנעמען עשבים,

וואס זאל איך דיר זאגן? איך האב מיר דערמאנט די כבוד פון מיינע זיידעס, זיי זענען דאך געווען די וואס זענען געווען אין טשארזש פון די קטורת, זיי האבן אלעס געמאכט, זיי האבן געוואוסט פונקטליך ווי אזוי עס צו מאכן, זייער כבוד איז געווען מורא'דיג גרויס דעמאלטס. און דאס האב איך מיר דערמאנט, דאס ברענגט מיר צו טרערן, האב איך אנגעהויבן צו וויינען. פרעגט אים, אקעי, ומפני מה שחקת? פארוואס האסטו אנגעהויבן צו לאכן? וואס איז געווען אזוי אינטערעסאנט דא? וואס איז געווען אזוי פאני? אמר לי האט ער מיר געזאגט, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, איך בין מובטח, כ'האב אמונה שלימה, ס'וועט קומען די גאולה השלימה, מיר וועלן צוריק גיין אויף דעם פאוסט, אונז גייען מיר דאס גיין טון. פרעגט אים, אקעי, איך הער, כ'פארשטיי וואס דו האסט געוויינט, כ'פארשטיי וואס דו האסט אנגעהויבן צו לאכן, דאס פארשטיי איך זייער גוט. אבער זאג מיר, מפני מה נזכרת, כאילו אונז זעמיר דא אויפן פעלד צוזאמען, אונז פרובירן דא איינקלויבן אביסל עשבים, וואס האט דיך יעצט געמאכט צו דערמאנען פונעם קטורת? אמר לי האט ער מיר געזאגט מעלה עשן כנגדי, איך האב געזען די פלאנט וואס הייסט מעלה עשן, וואס דאס האט גורם געווען אז די רויך וואס גייט ארויף פונעם קטורת זאל שיין גלייך ארויפגיין, איז איך האב עס דא געזען און האב איך מיר דערמאנט, אה קוק די קטורת. האט אים געבעטן הראהו לי ווייז מיך עס. אמר לי האט ער מיר געזאגט ניין, שבועה היא בידינו שאין מראין אותו לכל אדם, אונז האבן א קבלה צווישן זיך, אונז האבן א שבועה צווישן זיך, אז מען ווייזט עס נישט סתם אזוי פאר מענטשן, אונז האבן אייביג מורא געהאט מענטשן עס נוצן פאר זיך אליינס, און מ'וועט סתם גייט עס גיין נוצן פאר עבודה זרה'ס, איז פארדעם, אונז האבן א שבועה צווישן זיך, מען געבט נישט ארויס דעם סוד פונעם קטורת, און פארדעם קען איך דיר נישט ווייזן וועלכע פלאנט פון וואס איך רעד. אמר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת מצאתי זקן אחד, ומגילת סממנים בידו, און דער זקן אחד גייט מיט א מגילת סממנים, א מגילה פון ספייסעס אין זיין האנט. אמרתי לו האב איך אים געזאגט, מאין אתה? רבי איד, פון וואנעט זענט איר? אמר לי, מבית אבטינס אני. האט אים געזאגט, איך בין פון משפחת אבטינס. ומה בידך? וואס האסטו דא אין דיין האנט? אמר לי, מגילת סממנין. דא האב איך די מגילת סממנין פונקטליך וועלכע ספייסעס מען דארף האבן פאר'ן קטורת, איך בין דאך פון דער משפחה, איז איך האב דא די גאנצע מגילה פונקטליך באשריבן, וואס מען דארף אריינלייגן, וויפיל מען דארף אריינלייגן, ווי אזוי ס'זעט אויס, די גאנצע זאך אלעס ארום דעם קטורת. האב איך אים געבעטן הראה לי, ווייז מיך עס, אמר לי האט ער מיר געזאגט, כל זמן שבית אבא היו קיימין, לא היו מוסרין אותו לכל אדם, ווי לאנג אין מיין טאטע'ס שטוב זענען געווען אלעס ערליכע אידן, ס'איז נאך באשטאנען, איז עס געגאנגען דער ליסט פון איין קינד צום צווייטן, מען האט עס געהאלטן אין משפחה, מען האט עס נישט געקענט ארויסגעבן, מען האט נישט געוואלט ארויסגעבן, מען האט מורא געהאט מענטשן וועלן עס נוצן פאר פאלשע זאכן. ועכשיו הרי הוא לך, יעצט וואס איך האב נישט איינער אין מיין משפחה וואס איך ווייס איך קען עס ווייטער געבן, איך האב נישט איינער וואס איך קען גלייבן און איך בין זיכער אז עס וועט נישט אנקומען צו פאלשע הענט, הרי הוא לך, דא האסטו עס, והיזהר בה, אבער געב אכטונג דערמיט. עס ווייזט אויס אז זיי האבן בעצם טאקע ערנסט געמיינט דעם סיבה, ווען זיי האבן געזאגט אונז ווילן מיר נישט ארויסגעבן די סוד פון די קטורת, דאס איז נישט דווקא געווען פאר געלט, דאס איז נישט דווקא געווען פאר כבוד, נאר ווי די גמרא יעצט פארשטייט טאקע אז, ביסט גערעכט, זיי האבן עס טאקע ערנסט געמיינט, זיי האבן מורא געהאט אז מענטשן נוצן די גאנצע ליסט פאר פאלשע סיבות און ס'וועט אנקומען צו פאלשע הענט. פאר דעם האב איך געזאגט ניין, ביז יעצט וואס איך האב געהאט וועמען איבערצוגעבן, האב איך עס איבערגעגעבן פון טאטע צו קינד, אבער יעצט וואס ס'קומט צו אזא מצב, האט מען געזאגט ווייסטו וואס, דא האסטו עס, נאר היזהר בה געב אכטונג דערמיט. וכשבאתי וסחתי לפני רבי עקיבא, מען קומט פאר רבי עקיבא און איך האב דערציילט דאס, אמר לי האט ער מיר געזאגט, מעתה, פון יעצט און ווייטער, אסור לספר בגנותן של אלו, מען מעג מער נישט דערציילען בגנותן של אלו, דאס הייסט דער סיבה וואס זיי האבן אייביג געגעבן און געזאגט יא אונז האבן מורא, איז טאקע אמת, זיי מיינען עס ערנסט, זיי ווילן נישט ארויס געבן דעם סוד ווייל זיי האבן מורא ס'וועט אנקומען צו פאלשע הענט, הא ראיה זעסט דאך אפילו יעצט ווען עס איז נישטא קיין בית המקדש, זיי האבן אלץ אכטונג געגעבן ס'זאל נישט אנקומען צו נערגעץ נישט, נאר יעצט וואס זיי ווייסן ס'איז נישט דא קיין איינער וואס קען עס ווייטער נעמען האט מען עס דיר איבער געגעבן. מכאן אמר בן עזאי, זאגט בן עזאי יעצט, פון דעם, דאס הייסט פון די בית אבטינס, פון די בית גרמו, די פון אלע וואס איך זעה אז למעשה מען האט זיי אוועק געשטופט, מען האט פרובירט צו ברענגן פון אלכסנדריא שבמצרים, למעשה איז עס נישט געלונגען, האט מען זיי געדארפט צוריק ארויף ברענגען און מען האט זיי געדארפט אפילו מער צאלען, זעה איך פון דא בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, א מענטש'ס צייט ווילאנג ס'איז דיין צייט וועט מען דיך רופן קיינער קען גארנישט צונעמען פון דיך ובמקומך יושיבוך מ'וועט דיך אריינלייגן אויף דיין פלאץ וואס איז דיך באשערט וואס פון אויבן באשטימט פאר דיך דאס וועסטו אייביג באקומען און משלך יתנו לך און פון דיינס וועט מען דיר געבן. א מענטש האט א געוויסע אמאונט, וואס איז זיין פרנסה, וויפיל ער גייט קענען באקומען, קיינער קען נישט צונעמען פון דעם, קיינער קען נישט צולייגן פון דעם, וואס איז דיינס ומשלך יתנו לך, וואס מען האט דיך באשערט, דאס העסטו באקומען. אין אדם נוגע במוכן לחבירו, זאלסטו וויסן, א מענטש קען קיינמאל נישט צוכאפן א זאך פון א צווייטן, א זאך וואס איז דיין חבר'ס דאס איז זיינס, דו קענסט קיינמאל נישט צונעמען פון יענעם, דיין קאמפעטישן קען נישט צונעמען, דיין חבר קען נישט צונעמען, דיינס איז דיינס און קיינער קען זיך נישט רוקן דערפון, ואין מלכות נוגעת בחברתה, איין מלכות עט נישט אריינגיין אין די אנדערע צייט פון זיין חבר, דאס הייסט אז ס'איז דא א צייט ווען די מלכות דארף זיך ענדיגן, די ניי דארף זיך אנהייבן, עט עס ענדיגן ביז צום לעצטן מינוט, און די ניי עט נישט אנהייבן א מינוט פארדעם און נישט א מינוט שפעטער, ואין מלכות נוגעת בחברתה. אפילו כמלוא נימה, אפילו אזוי דין ווי א האר, אלעס האט א חשבון, יעדע זאך איז באשערט פון אויבן, קיינער קען עס נישט צולייגן, קיינער קען עס נישט צונעמען, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה.